אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביי די מפקד פון די אנהייב פון די ספר, אז די לווים ווערן נישט גערעכנט אין די מפקד, שפעטער האט מען זיי גערעכנט און מען האט זיי געגעבן זייערע דזשאבס, אזוי די זעלבע סדר איז דא דא אין די מפקד צום סוף, וואס איז בעצם געשטעלט ארום געבן פאר יעדע א שבט זייערע נחלה אין ארץ ישראל, אונז האבן געלערנט די לווים זענען נישט געווען א חלק, זיי האבן נישט קיין נחלה בתוך אחיהם, מען האט זיי יא געציילט שפעטער. און אויך מען געבט זיי יא א פלאץ צו וואוינען אזוי ווי מען האט געלערנט פריער אין די מדבר האבן זיי געהאט א פלאץ צו וואוינען ארום די משכן דא האבן זיי אויך א פלאץ ס'איז נישט ארום די משכן ס'איז אינטערעסאנט אז ס'איז נישט ממש די זעלבע זעלע ווי מה זה אבער זיי באקומען א פלאץ צו וואוינען און דאס איז די ערשטע מצוה וואס אונז לערנען די היינטיגע פרק צו את בני ישראל מען געבט פאר די לווים ערים נישט אויף צו וואוינען אויך פאר זייערע בהמות פאר זייערע רכוש אין אנדערע ווערטער עס דארף זיין א פלאץ פעלדער ארום די פעלד. דא צוויי סארט לאנד, יא ס'איז דא א פלאץ ווי מען וואוינט, אזוי מען רעדט בתי ערי חומה רופט מען עס אין אנדערע פלעצער, עס איז דא פלאץ ווי מען זייט איין אזוי ווייטער, די לווים האבן שטעט ווי צו וואוינען, זיכער דאס דארפן זיי זיכער האבן, אבער נישט נאר דעם זיי האבן אויך ארום יעדע שטאט א פלאץ ווי צו וואוינען, יעצט אזוי ווי מען האט געמאכט פאר די אידן גבולות ארץ פונקטליך ווי יעדער וועט ירשענען, דאס איז כולל ביידע סארט לאנד, יא סיי דארט רוב פון די פלאץ איז דאך נישט צו וואוינען אבער עס איז אויכעט אויף צו זייען און אזוי ווייטער פאר די בהמות. די לוויים באקומען אזוי ווי גבולות ערי הלוויים און דא שטייט ספעציעל מען זאל מעסטן עס גייט די זעלבע סדר ווי אונז האבן געלערנט די סדר גבולות ארץ פאת קדמה פאת נגב פאת ים פאת צפון צוויי טויזנט אמה ארום און ארום הגם פריער שטייט טויזנט אמה דארף מען פארשטיין פונקטליך וואס דאס מיינט אפשר איז דא צוויי זאכן א מגרש און נאך דעם נאך עפעס לויט רשי און אנדערע זאכן אנדערע פשטים וואס מען קען טראכטן אבער על כל פנים די זעלבע סדר און זיי באקומען דאס פאר א מתנה כאילו אזוי ווי די נחלה אזוי ווי צו עסן באקומען זיי מתנות תרומות ומעשר אזוי ווי צו וואוינען באקומען זיי אויך א מתנה ווי צו וואוינען און ווי צו לייגן זייערע בהמות און אזוי ווייטער. יעצט וועלכע שטעט באקומען זיי? איז אזוי קודם כל די זעקס ערי מקלט וואס אונז גייען לערנען שפעטער וועגן דעם דאס איז ווי א ברידזש צו די נעקסטע פרשה וואס גייט רעדן בפירוש וועגן די ערי מקלט און צווייטענס נאך צוויי און פֿערציק שטעט קומט אויס סך הכל אַכט און פֿערציק שטעט פון ווי וועלכע פלאץ יעדע איינע יעדע שבט לפי

עמדו לפני העדה, ביז עס וועט נישט זיין א דין תורה א בית דין א סנהדרין וואס וועט פסקנען. יעצט ווי גייט זיין די ערי מקלט? די ערי מקלט גייט זיין דריי אין עבר הירדן און דריי אין ארץ כנען. אינטערעסאנט מפרשים פרעגן שוין, ס'שטימט נישט דא ניין און א האלב שבטים דא און צוויי און א האלב שבטים דארט ס'איז נישט פראפארציאנאל די דריי און דריי, דא תירוצים אויף דעם דארף מען טראכטן אבער על כל פנים דאס איז די ערי מקלט ווי זיי זענען, יעצט גייען אונז לערנען הלכות ערי מקלט. אנדערע ווערטער, הלכות רציחה, וואס איז די חילוק פון א רוצח במזיד און א רוצח בשוגג, און נאכדעם גייט שטיין די הלכות ערי מקלט. סאו אזוי, קודם כל, וויכטיגע הלכות, עס שטייט אסאך פרטים, וואס מען דארף מדייק זיין פונקטליך וואס זיי ווילן, אבער די כללות הדבר איז, זעט אויס אז ס'איז דא א פראבלעם, ערי מקלט אנטלויפט איינער נאר בשוגג, במזיד הארגעט מען אים דאך, ער האט דען גואל הדם צו די בית דין, יעצט וויאזוי ווייסט מען פונקטליך ווייל יעדע איינער גייט דאך זאגן ער איז א שוגג, וויאזוי ווייסט מען פונקטליך. וואס איז א שוגג און וואס איז א מזיד, און די תורה איז מפרט פארשידענע פרטים, פארשטייט זיך פון די כללים אדער פרטים קען מען לערנען צו יעדע דין, ס'שטייט א ליסט פון כלים, אדער וועלכע זאך אם בכלי ברזל הכהו באבן יד יום אשר ימות בה הכהו בכלי עץ יד, ס'הייסט ס'איז אזא הכאה שיש בו להמית, איינער שלאגט איינעם מיט א מעסער מיט א האמער מיט א סארט כלי וואס ס'הארגעט דעמאלטס איז די חזקה כאילו אז ס'איז א מזיד מות יומת הרוצח, זעלבע זאך אויב אונז ווייסן אז ס'איז בשנאה אדער בצדיה אדער באיבה. נאך דריי וועגן וויאזוי מיר קענען זיין זיכער אז ער איז ברצ א רוצח גואל הדם ימית אותו. אבער אויב אונז ווייסן קלאר אז ס'איז בלא איבה, אדער ס'איז א אבן א בלא ראות ס'האט נישט געזען, און ווייסט ער איז נישט אויב נישט מבקש רעתו דעמאלטס והצילו העדה דעמאלטס וועט ער אנטלויפן צו די עיר מקלט. יעצט וואס גייט ער טון ביי די עיר מקלט? די מקלטער בלייבן ביז עד מות הכהן הגדול אויב ער גייט ארויס איינער דא קען דער רוצח גואל הדם אים הרג'נען. עד כאן הלכות עיר מקלט. יעצט גייט מען לערנען כללית'דיגע הלכות, מען קען עס רופן ווי אזוי מען פסק'נט די די סדר הדין פון די רציחה און אזוי ווייטער. שטייט יעדע איינער כל מכה נפש דארף זיין לפי עדים, נישט א עד אחד און נישט נעמען כופר, און נישט נעמען כופר זאל קענען אוועק לייגן פון עיר מקלט נאר אין עיר מקלט דארף מען בלייבן, און אויף די גאנצע פרשה דאס איז ווי א סיום, זייער א שייכות צו די סדר, מען קען אזוי ווי די גאנצע פרשה פון הלכות כאילו השלמה פון ספר ע ויקרא, דאס א משנה תורה'דיגע סארט סיום, לא תחניפו את הארץ כי הדם יחניף את הארץ, לא תטמא את הארץ, הייסט די רציחה איז מטמא את הארץ, איז מחניף את הארץ, מ'דארף וויסן וואס מיינט מחניף, איז על כל פנים די חלק פון קדושת הארץ, אני השם שוכן בתוך בני ישראל, איז אז ס'נישט דארט קיין רציחות, מ'דארף מאכן א חילוק פון רציחה בשוגג, פון רציחה במזיד, די אלע כללים, כאילו מ'קען אנקוקן אז א עיר מקלט האט די פשט, אפילו א רוצח במזיד, אבער אין א אידישע שטאט באלאנגסטו נישט, דארפסט גיין אין דזשעיל, דארפסט גיין ערגעץ ווייט אוועק, דארט איז דא א ספעציעלע דין, עד מות הכהן הגדול, אבער א ארץ די ארץ לא יכופר בה כי אם דם שופך די ארץ איז נישט סובל רצח אזוי ווי די ארץ איז נישט סובל עריות איז אויך נישט סובל רציחה.